עס נישט אין דער אויף דער ערד. אומר שהכל נהיה בדברו. דארף א מענטש מאכן די ברכה פון שהכל נהיה בדברו. סאו נעכי רופט מיך אן א איד אז ער הערט אויס דעם שיעור און האט זייער הנאה באט ס'איז צו ערנסט. איז האט ער געזאגט אז איך מוז זאגן א ווערטל. באט גיי זאג א ווערטל איך בין דאך נישט עפעס א קאמידיען, באט איך האב מיך דערמאנט א מעשה, איך האב א פעטער, ער איז א זון פון רבי חיים לייב כץ, ער האט פארציילט אז איין טאג, ס'איז געווען צוויי, צוויי אינמיטן די נאכט, די טעלעפאן קלינגט ביי זיין טאטן אינדערהיים, און א איד רופט, האט א שאלה, די רעבעצן זאגט אים אז די רב שלאפט שוין, ניין ס'איז א וויכטיגע שאלה, שוין מ'האט אויפגעוועקט. דעם רב, און ער האט זיך געוואשן נעגל וואסער, זיך אנגעטון דאס, און געזאגט ברכת התורה, אפשר א פיקוח נפש שאלה, זאגט ער, שוין, ער גייט צו צום טעלעפאן, וואס איז די שאלה? זאגט ער אז ער וויל יעצט טרינקן א קאווע, און ער וויל וויסן צו מען דארף זאגן שהכל נהיה אדער שהכל נהיה. דער איד האט זיך דערמאנט, נאך טרינקן אפאר טויזנט קאוועס, איז אים נולד געווארן די שאלה און ער האט געמוזט וויסן, ס'איז אים אריין א או סי די. סאו גראדע איז א גרויסע שאלה אין די פוסקים, ס'איז דא א מגן אברהם, א לבושי שרד, כ'מיין אונז זאגן מיר שהכל נהיה ניין? מיכאל אויפן טעיפ זאגט זיכער שהכל נהיה איז דער איד האט געהייסן יוסי ווערצבערגער עליו השלום ער לעבט שוין נישט. יא, די שיעור זאל זיין געווידמעט לעילוי נשמתו, און מיט דעם האמיר יוצא געווען די מילתא דבדיחותא. זאגט די הייליגע גמרא, ועל דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל נהיה בדברו. על החומץ וואס דאס איז עסיג, על הנובלות און מ'זעהן צוויי מהלכים אין די גמרא אונז מ'טייטשן ווי די מסקנת הגמרא מ'רעדט פון פארברענטע טייטלען, פארברענטע תמרים וואס די זון האט אויסגעבאקן, ועל הגובאי וואס דאס איז חגבים כשר'ע כשר'ע היישעריקן וואס מ'מעג עסן, איז אומר שהכל נהיה בדברו. סאו אין די פאל פון די משנה שטייט בעצם דריי זאכן, איינס שטייט אז על החומץ. די פארברענטע תמרים, די עסיג, די וויין וואס איז געווארן עסיג, און די פארברענטע תמרים, פארלירט די אריגינעלע שם ברכה. די אריגינעלע שם ברכה איז אוודאי העץ, אדער ביי וויין איז עס הגפן, און מצד ווייל עס איז נשתנה לגריעותא, עס איז געווארן ערגער, פארלירט עס די אריגינעלע ברכה. די צווייטע זאך וואס שטייט דא איז אז עס באקומט א שהכל, און יעדע זאך וואס ס וואס איז נאך ראוי לאכילה, אבער ס האט שוין נישט די אריגינעלע חשיבות איז שהכל. די דריטע חידוש וואס שטייט דא אז ס איז בכלל דא א חיוב ברכה, ווייל ס דא זאכן וואס ווערן אזוי פארשימלט און ס איז נישט ראוי פאר רוב מענטשן עס צו עסן, איז פארלירט עס בכלל די ברכה. דא זאג איך דיר א ניין. טראנזישן, ס'איז געווארן א נייע מציאות, ס'איז געווארן עסיג, ס'איז געווארן וויניגער, ס'איז געווארן גובאי, ס'איז געווארן די פארברענטע סארט תמרים, אבער א חיוב ברכה איז נאך אלץ דא, גייען מיר ווייטער. רבי יהודה אומר כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו, ווי רשי טייטשט, איז רבי יהודה גייט ארויף אויף אלע דריי, סיי חומץ, סיי נובלות און סיי גובאי, דאס איז זאכן. זענען אנגעקומען צו זייער מצב נאך א קללה, נאך א געוויסע געשלאגעניש דער חומץ, נארמאל וואלט ער געדארפט זיין עסיג, וויין איז געווארן עסיג, דף מ עמוד ב' די משנה. נובלות איז דאך ווייטער, די זון האט געשלאגן די תמרים און גובאי איז דאך היישעריקן, היישעריקן איז אלץ א א מכה, א מכה פון ארבה, האלט רבי יודא אז ס'פאסט נישט קיין ברכה דערויף, זאגט די משנה ווייטער, היו לפניו מינים הרבה. אז א מענטש האט אסאך מינים וואס ער דארף מאכן א ברכה רבי יודא אומר יש ביניהם מין שבעה עליו הוא מברך אויב איז דא צווישן די די שבעת המינים דארף ער אויף דעם מאכן א ברכה אין אנדערע ווערטער הגם אים איז מער חביב די מענגא אים איז מער חביב די די די עפל ער גלייכט מער עפעס וואס איז נישט די שבעת המינים איז אבער שבעת המינים וויכטיגער ווי חביב און וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה על איזה מהם שירצה מיינט נישט. אז ער קען נעמען וועלכע ער וויל, נאר איזה מהם שירצה איז א חיוב אז ער דארף נעמען טאקע די וואס ער גלייכט מער, אז ער דארף גיין מיט חביב. די משנה בעצם גייט אויסגעשמועסט ווערן ווייטער אין די גמרא, די גמרא גייט האבן צוויי מהלכים, ברוך הבא, וועלקאם עבארד, איז. סאו אונז גיימער צוריק קומען, אונז גיימער צוריק קומען צו די משנה, איך האב עס אזוי פארגעלערנט אזוי ממש מקיפיא וואס דא גייט פאר, וואס איז די שאלה דא וועלכע ברכה איך זאל מאכן קודם וכו', אונז עמער נאך צוריק קומען דערצו, האפענטליך נאך היינט, אויב ס'וועט זיין גענוג צייט. זאגט די הייליגע גמרא, לאמיר זיך געבן א יאג צו אביסל. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט א ברייתא וואס גייט אביסל עלאבערעיטן אויף אונזער משנה, על דבר שאין גידולו מן הארץ. אויף א זאך וואס וואקסט נישט אין דער ערד, דער עולם זאל געדענקן די לשון, על דבר שאין גידולו מן הארץ, די גמרא גייט זיך באלד שטעלן דערויף, איז כגון, וואס מיינט א זאך וואס וואקסט נישט פון דער ערד, אין אונזער משנה איז נישט געשטאנען עכט קיין משלים, און די ברייתא גיבט משלים כגון, בשר בהמות, חיות ועופות, אלע מיני פליישן, פליישן פון בהמות חיות ועופות ודגים אדער פיש, אומר שהכל נהיה בדברו על החלב ועל הביצים ועל הגבינה, אומר שהכל, על הפת שעיפשה, וואס דאס שטימט זייער גוט. מיט די צווייטע פאל אין אונזער משנה וואס מען רעדט דארט פון זאכן וואס זענען נשתנה געווארן לגריעותא, געבט ער די יעצט פארשידענע ביישפילן, ברויט וואס איז געווארן פארשימלט אבער מען קען עס נאך עסן, אבער ס'האט שוין נישט די שם פת, על היין שהקרים, וויין ס'האט אנגעהויבן ווערן עסיג פון אויבן, ס'באקומט אזא קרים, ס'באקומט אזא לעיער, ועל התבשיל שעובד צירותו, די תבשיל וואס איז אריגינעל געווען עפעס אזא. וועטשטעבל סעלעד, א וועטשטעבל זופ, עפעס א זאך וואס דארף האבן האדמה, און יעצט האט עס פארלוירן די אריגינעלע צורה, איז אומר שהכל, שטימט עס זייער גוט מיט אונזער צווייטע פאל. יעצט גייען מיר נאך חידושים אין די ברייתא, על המלח ועל הזמית, דאס האבן מיר שוין געהאט אויבן, דאס איז וואסער און זאלץ וואסער, פוסקים האבן א שאלה, וואס די הוה אמינא, וואס די מסקנא, וואס דארף מען אויסרעכענען דווקא זאלץ, ווייל למעשה זאלץ איז נישט קיין עכטע עסן, און אבער דאך איז די סדר אמאל א מענטש געט ווארפט אריין זיין מויל זאלץ לטעמא בעלמא, ווייל א זמית איז א באזונדערע שאלה, סך הכל איז עס צוזאמגעשטעלט פון זאלץ מיט וואסער וואס ביידע וואס ביידע זענען א שהכל, מיט דעם אלעם איז די חיוב אז ס'הייסט בכלל א געוויסע אכילה, ס'הייסט בכלל א געוויסע הנאה אז איך דארף מאכן די ברכה, ועל כמהין ופטריות, כמהין ופטריות זענען מאשרומס, וואס מאשרומס לכאורה זענען דאך א געוויסע סארט וועדזשטעבלס, מיט דעם אלעם איז אומר שהכל, און די גמרא גייט. שטעלן אויף די לעצטע פאל אויף די מאשרומס אויף וואס מאכסטו א שהכל למימרא, דכמהין ופטריות לאו גידולי קרקע נינהו, איך בין זיך נישט מייחס דערצו ווי ס'בכלל עפעס וואס קומט פון דער ערד. תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, גייט די גמרא פרעגן פון א ברייתא אין מסכת נדרים, אז הנודר מפירות הארץ אסור בפירות הארץ, און מותר בכמהין ופטריות, א מענטש מאכט א נדר ער גייט נישט הנאה האבן פון פירות הארץ, איז אזויפיל בין איך מסכים מיט דיר אז מאשרומס איז נישט קיין פירות הארץ, אבער ואם אמר כל גידולי קרקע עלי, יעדע זאך וואס וואקסט פון דער ערד עלי, עס זאל זיין אסור אויף מיר, איז אסור אף בכמהין ופטריות, זעסט דאך אז כמהין ופטריות הייסט יא גידולי קרקע, פארוואס געסט עס דא א שהכל און נישט קיין האדמה? אמר אביי מירבא רבו מארעא, עס קומט טאקע פון דער ערד.

כמהין ופטריות, וויאזוי וואקסן די מאשרומס, זיי נעמען צאם וואסער, לחלוחית, נאסקייטן, ליקוויד נעמען זיי צאם פון די זאכן וואס זענען אויף די ערד, אבער עס איז נישט יונק פון די עצם קרקע, און וועגן דעם איז הם גדלים על העצים ועל הכלים, זיי קענען אויך וואקסן אויף האלץ, אויף ביימער, אויף שטיינער, אויף כלים, איבעראל קען ארויסוואקסן די כמהין ופטריות, ווייל איבעראל וואו עס איז דא לחלוחית קענען זיי וואקסן. פרעגט די גמרא ועל דבר שאין גידולו מן הארץ קתני, שטייט אז יעדע זאך וואס קומט נישט וואס וואקסט נישט פון דער ערד מאכסטו א שהכל, האסט דאך יעצט געזאגט אז מירבא רבו מארעא, ער וואקסט יא פון דער ערד, ער נעמט נאר נישט זיין יניקה, זיין כח נעמט ער נישט פון דער ערד, סאו לויט וויאזוי די ברייתא שטעלט עס אוועק וואלט נאך. כמהין ופטריות וואלט נאך געדארפט זיין א האדמה, ענטפערט די גמרא תני, דארפסט טאקע אנדערש גורס זיין די ברייתא דבר שאין יונק מן הארץ, יעדע זאך וואס האט נישט קיין יניקה פון דער ערד, מאך איך א שהכל, וואס דאס וועט אויך כולל זיין אונזער מאשרומס וואס האט נישט קיין יניקה אין דער ערד, איז געשטאנען אין דער משנה אז ועל הנובלות מאכט מען א שהכל. פרעגט די גמרא מאי נובלות, גיימיר האבן א מחלוקת רבי זירא ורבי אילעא, חד אמר בושלי כמרא, מען רעדט פון בושלי כמרא, מען רעדט פון טייטלען וואס זענען פארברענט געווארן דורך די זון, ס'איז אזא, ס'האט פארלוירן די חשיבות פון א תמר, אבער א געוויסע עסן איז עס, ממילא מאך איך שהכל, וחד אמר תמרי דזיקא, ס'איז תמרים, טייטלען וואס זענען אראפגעפאלן.

פארברענטע טייטלען היינו דקרי ליה מין קללה פארשטיי איך ס'איז א קללה אלא למאן דאמר תמרי דזיקא דאס איז ביזנעס עז יוזשעל ס'איז א נארמאלע זאך אז אין יעדן פעלד זאל אראפפאלן א געוויסע פראצענט פון די תמרים און ס'איז ס'איז נישט אטאקירט געווארן סך הכל די תמרה האט זיך נישט געטוישט די תמרה איז אזוי ווי א געווענליכע תמרה אפשר ווייניגער געצייטיגט ווייל ס'איז פריער געפאלן אבער קיין קללה קען איך עס נישט רופן מאי מין קללה זאגט די גמרא ביסט גערעכט אז לויט רבי יודא נישט יא אז ביסט גערעכט און און לויט דער מאן דאמר וואס לערנט אז די טייטש פון נובלות מיינט בו תמרי דזיקא איז אשארא ווען רבי יודא רעדט פון א קללה רעדט ער נישט פון די נובלות ער רעדט נאר פון די חומץ און די גובאי אז אויף די צוויי זאכן קענסטו נישט מאכן קיין ברכה ווייל ס'איז א מין קללה אבער תמרי וועט טאקע נישט זיין די נובלות טאקע נישט זיין קיין מין קללה פרעגט די זאגט די גמרא איכא דאמרי אז די קשיא וואס אונז האבן געפרעגט אויף די מאן דאמר וואס טייטשט נובלות אז ס'איז געפאלן פון די ווינט איז די קשיא אביסל אנדערש כ'בין זיכער ס'איז א קשיא וואס האט אונז אלע געבאדערט בשלמא למאן דאמר בושלי כמרא היינו דמברכין עלייהו שהכל אויב נובלות איז טייטש פארברענטע טייטלען פארשטיי איך זייער גוט פארוואס אונזער משנה זאגט אז די ברכה דערפון איז א שהכל ווייל ס'האט פארלוירן די אריגינעלע צורה, ס'איז נשתנה לגריעותא ס'איז געווארן ערגער, וועגן דעם גיי איך מאכן א שהכל דערויף, אלא למאן דאמר תמרי דזיקא סתם געפאלנע געפאלנע טייטלען, פארוואס זאל נובלות, אויב נובלות מיינט געפאלנע טייטלען, פארוואס זאל עס האבן א נייע דין ברכה, פארוואס זאל עס האבן א דין ברכה פון א שהכל, ס'איז גארנישט אנדערש ווי א געווענליכע טייטל שהכל בורא פרי העץ, מבעי ליה לברוכי. מצד די קשיא, און אנדערע מצד די קשיא אז ס'מאכט נישט קיין סענס אז אז אויף געפאלענע טייטלען זאל זיין א דין שהכל, ממילא קען נישט זיין אז נובלות מיינט געפאלענע טייטלען, און פאלט די גמרא אפ פון די שיטה, און די גמרא זאגט אלא בנובלות סתמא כולי עלמא לא פליגי דבושלי כמרא, אין אונזער משנה וואס די לשון המשנה איז סתם די ווארט נובלות ועל הנובלות, דארט וועט יעדער איינער מסכים זיין אז די טייטש דערפון איז פארברענטע תמרים, און וועגן דעם מאך איך א שהכל וואס איז געפאלן אין קוואליטעט? כי פליגי, ווי איז דא א מחלוקת צווישן רבי זירא און רבי אילעא, צי מען רעדט פון בושלי כמרא, אדער מען רעדט פון פון די געפאלענע, אדער תמרי דזיקא, רעדט מען פון פארברענטע אדער געפאלענע, ווי האבן זיי זיך געקריגט? בכלל נישט דא, זיי האבן זיך געקריגט.

ס'דא זאכן וואס איז קלין שבדמאי וואס חזל האבן מיקל געווען וואס מיינט דמאי, דמאי מיינט ווען איך קויף פירות פון עם הארץ, און עם הארץ האבן חזל נישט געטראסט, איך ווייס נישט אויב ער האט געגעבן מעשר יא אדער ניין ווערט א נייע חיוב מדינא דרבנן אז איך זאל גיין אפמעשר'ן די פירות איך האב געקויפט פון אן עם הארץ ווייל ס'איז א ספק, ס'איז א ספק צו מ'האט גענומען דערפון מעשר אדער נישט, איז דא אבער א הלכה פון הקלין שבדמאי ווען מ'קויפט ביליגע זאכן. זאכן וואס האבן נישט קיין גרויסע ווערד, איז אזאלכע זאכן בין איך נישט חושש אז דער עם הארץ האט נישט אראפגענומען קיין מעשר, ווייל ס'ארט נישט פאר אן עם הארץ צו דערלייגן די פאר פיאסטער וויפיל ס'קאסט אים שוין דארט די מעשר, ווייל מ'רעדט פון ביליגע זאכן. ווען מ'רעדט פון טייערע פרוכטן, דארט זוכט דער עם הארץ צו שפארן, ער איז נישט אזוי זהר אויף די חיובים פון מעשר. ווען מ'רעדט פון ביליגע זאכן, האבן חזל מיקל געווען און געזאגט אז דו קונה וואס דו האסט עס געקויפט פון אן עם הארץ, האסט קיין חיוב נאכאמאל צו מעשר'ן, דתנן אונז האמיר געלערנט אין א משנה הקלין שבדמאי, די פלעצער ווי מען האט מיקל געווען פון דמאי און געזאגט אז ס'נישט דא קיין חיוב צו מעשר ווען איך קויף עס פון עם הארץ איז השיתין והרימין והעוזרדין איז דריי בנות שוח איז פיר בנות שקמה איז פינף וגופנין איז זעקס ונצפה איז זיבן און די אכטע זאך איז וועלכע סארט פרוכט ונובלות תמרה. יעצט האמיר געהאט א שיינע שמועס אין אמוראים וואס האבן פרובירט צו פארטייטשן די אכט זאכן וואס האמיר יעצט אויסגערעכנט שיתין, דאס איז די ערשטע וואס איז טייטש שיתין, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מין תאנים, רימין וואס איז טייטש רימין איז כנדי. איז והעוזרדין, וואס איז טייטש עוזרדין? דאס איז טולשי, רשי טייטשט טולשי קולמיש, איינער וואס ווייסט וואס ס'מיינט זאל זיך אנרופן בנות שוח, וואס איז טייטש בנות שוח? אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן תאיני חיורא ס'איז ווייסע תאנים, בנות שקמה, וואס איז טייטש בנות שקמה? אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן דובלי, ס'איז א מין פייג וואס וואקסט אויף א שקמה בוים, גופנין. וואס טייטש גופנין וואס מ'רעדט דא? רעדט מען אוודאי נישט פון געווענליכע גפנים, מען רעדט דאך דא פון א ביליגע סארט גפנים, דאס איז שלהי גפנים, ווי רש י טייטשט דאס ענבים סתווניות, דאס איז די ענבים וואס וואקסט ארויס ביים סוף פונעם סיזען, ס'איז עפעס א ביליגערע קוואליטעט. נצפה, וואס איז טייטש נצפה? דאס האבן מיר שוין געהאט אויבן, אונז האבן מיר געלערנט די סוגיא פון צלף, אז דאס איז פרחה, דאס איז די אביונות פונעם צלף, וואס דאס איז אויך א ביליגע פרוכט. נובלות תמרה, די אכטע זאך וואס. איז געשטאנען אויסגערעכנט אין די משנה אז ס'איז פון די ביליגערע פרוכטן וואס דארט איז נישט דא קיין דינים פון דמאי, דארט האב איך די מחלוקת, רבי אילעא ורבי זירא, רבי אילעא ורבי זירא האבן זיך געקריגט, חד אמר בושלי כמרא, איינער זאגט אז מ'רעדט דא פון די פארברענטע תאנים, חד אמר תמרי דזיקא, אז מ'רעדט דא פון די געפאלענע, מ'רעדט דא פון די געפאלענע.

ביליגע תמרים רעד איך. גייט אונז די גמרא טשאלענדזשן דעי פשט בשלמא למאן דאמר בושלי כמרא, גאנץ רעכט לויט דער וואס טייטשט נובלות תמרה אז מ'רעדט פון פארברענטע טייטלען. היינו דקתני הקלין שבדמאי ספיקן הוא דפטור הא ודאן חייב. אין די משנה שטייט אזוי. וואלט איך געוואוסט אויף די אכט זאכן אז מ'האט זיכער נישט גענומען קיין מעשר וואלט געווען א חיוב מעשר. אז מען רעדט פון דמאי וואס מען רעדט פון א ספק, האבן די חז ל מיקל געווען ווייל איך האב נישט מורא, אין אנדערע ווערטער די גאנצע סיבה פארוואס איך בין מיקל דא איז ווייל איך נעם אן אז דער עם הארץ האט יא געמעשרט, יא ווייל ס'איז אים גענוג ביליג אז ער האט נישט מורא צו מעשר'ן, פשט איז אין די משנה שטייט אז אויף די אכט זאכן איז בעצם דא א חיוב מעשר, הא ודאי מעשר, וואלט איך געוואוסט זיכער אז מען רעדט פון א זאך וואס איך האב נישט גענומען קיין מעשר וואלט געווען א חיוב מעשר. מילא אויב רעד איך פון אויב רעד איך פון בושלי כמרא פארשטיי איך זייער גוט פארוואס דא א חיוב מעשר ווייל ס'איז טאקע פארברענטע טייטלען פארוואס זאל נישט זיין קיין חיוב מעשר אלא למאן דאמר תמרי דזיקא אויב רעדט מען פון געפאלענע טייטלען ודאן חייב אויב האב איך זיכער נישט גענומען קיין מעשר דערפון איז דא א חיוב מעשר, הפקירא נינהו, איך רעד דאך פון א זאך וואס איז הפקר, די סדר איז אז די אלע געפאלענע די אלע געפאלענע פרוכטן פלעגט אטאמאטיש ווערן הפקר, מענטשן פלעגן עס מפקיר זיין, און די הלכה איז איז אויף הפקר, אז א מענטש איז קונה מן ההפקר איז נישט דא קיין חיוב. מעשר, מילא איז דאך לכאורה שווער, פארוואס זאגסטו מיר אז דווקא מצד דעם דין דמאי און ווייל חזל האבן מיקל געווען און וועגן דעם פאלט אוועק די חיוב מעשר? ס'איז בעצם נישט דא קיין חיוב מעשר, מ'רעדט דאך דא פון א הפקר'דיגע זאך. ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן שעשאן גורן, ס'איז דא איין פאל וואס הפקר ווערט צוריק מחויב במעשר, דאס איז לאמיר זאגן אפילו די בעל הבית אליין איז אריינגעקומען אין זיין פעלד און ער זעט די הפקר'דיגע זאך, איז בעצם סיי אויב ער נעמט עס סיי אויב א עני נעמט עס, נישט דא קיין חיוב מעשר, ווען ווערט יא א חיוב מעשר? אויב דער וואס האט עס מלקט געווען גייט און מאכט דערפון א גורן, רשי זאגט אז די חיוב איז מדרבנן, ווייל דו מאכסט א גאנצע גורן מיינט דאך יעצט דער קומט דער פרעמדער מענטש און זעט דו האסט א גורן מיינט ער אז ס'איז דיין תבואה, אז ער מיינט ס'איז דיין תבואה מיינט ער ס'איז דא א חיוב מעשר, און ער זעט ווי דו עסט אן מעשר און עס איז דא א פראבלעם פון מראית עין, האבן חזל מתקן געווען אז אויב האב איך גענומען הפקר און עס צוריק פארוואנדלט אין א גורן איז דא א חיוב מעשר, ממילא דא רעדט מען אויך פון אזא פאל אז נאכדעם וואס עס איז געווארן הפקר איז איז דער עם הארץ וואס ער האט עס מלקט געווען אדער פון זיין אייגענס אדער פון יענעמס און ער געמאכט דערפון א גורן און נאכדעם האט ער עס פארקויפט איז אוודאי מצד בעצם וואלט ווען געווען א חיוב מעשר דער עני דער אין אנדערע ווערטער דער עני דער דער עם הארץ האט א חיוב מעשר ווייל עס איז א גורן איך וואס איך קויף עס פון אים האב איך א האב א רעכט אנצונעמען אז ער האט שוין גענומען מעשר פון זיין גורן מאכט סענס? איכא דאמרי, ס'איז דא וואס האבן געטשעלענדזשט די פשט אז אין נובלות תמרה האב איך א מחלוקת, האבן זיי געפרעגט אביסל אנדערש, האבן זיי געפרעגט אזוי בשלמא למאן דאמר תמרי דזיקא, לויט דעם מאן דאמר וואס טייטשט נובלות תמרה אז מען רעדט פון די געפאלענע טייטלען היינו דא, פארשטיי איך פארוואס דהכא קרי לה נובלות סתמא והתם קרי לה תמרה, אונז האמיר צוויי משנה'ס, איין משנה רעדט פון נובלות און די אנדערע משנה רעדט פון נובלות תמרה, עס דארף דאך מאכן סענס פארוואס ער רופט עס דא נובלות, פארוואס די משנה רופט עס דא נובלות און דא נובלות תמרה, יעצט לויט די מאן דאמר אז מען רעדט פון צוויי אנדערע זאכן פארשטיי איך אז ס'האט צוויי אנדערע נעמען, דא רעדט מען פון די פארברענטע טייטלען דא רעדט מען פון די געפאלענע טייטלען, אלא למאן דאמר בושלי כמרא ניתני אלא למאן דאמר בושלי כמרא לויט די מאן דאמר וואס טייטשט אויך ביי נובלות תמרה דאס די משנה אין דמאי אז מען רעדט אויך פון די פארברענטע טייטלען איז פארוואס כאפסטו אן צוויי לשונות אידי ואידי נובלות תמרה. או אידי ואידי, נובלות סתמא, ענטפערט די גמרא, קשיא, ביסט גערעכט, ס'איז א קשיא, לויט דעם מאן דאמר, פון א קשיא שטארבט מען נישט. מ'קען גיין ווייטער אביסל? נאכיאגן אביסל. זאגט די הייליגע גמרא, געשטאנען אין די משנה, יעצט גיימיר זיך אביסל מתעמק זיין אין די משנה, עולם זאל א רגע צוריק קוקן די משנה, די צווייטע פאל פון די משנה, אין משניות איז עס טאקע צוטיילט, ס'נישט איין משנה, היו לפניו מינין הרבה, אז א מענטש האט. אין די פראנט פון זיך פארשידענע מינים, פארשידענע מינים איז בפשטות ווען מען רעדט מען לערנט די משנה כפשוטו דאס איז די ערשטע שיטה אין די גמרא רעדט מען דא איך האב מינים הרבה זענען אלע די זעלבע ברכה לאמיר זאגן איך האב א העץ איך האב צוויי מיני עץ ווי רש"י זאגט תפוחים וזיתים איך האב עפלעך און איך האב א זית ווערט יעצט א שאלה וואס איז די שאלה די שאלה אין אנדערע ווארט די דין איז דא אזוי איך גיי נאר מאכן א ברכה אויף איינע פון די ביידע און איינס גייט פטר'ן דעם צווייטן ביידע זענען דאך העץ איך דארף דאך נישט מאכן קיין צוויי מאל העץ. און מיין שאלה, וועלכע זאל איך וועלכע זאל איך אנכאפן, וועלכע זאל איך נעמען און דאס נוצן פאר די ברכה און מיט דעם פטר'ן די צווייטע, ווייל ס'איז אלץ א חשיבות ווען די ברכה איז חל אויף א זאך וואס איז מער חשוב, וואס איז וואס איז בעסער פאר דיר, די שאלה איז וואס קוק איך אן דא אלץ בעסער. היו לפניו מינין הרבה און ער דארף מאכן איין ברכה, איז רבי יהודה אומר אם יש ביניהן מין שבעה עליו הוא מברך, אויב איז דא עפעס אין די שבעת המינים און די אנדערע זענען נישט פון די שבעת המינים, איך מאך א ברכה פון די שבעת המינים, חכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה, אז איך גיי אויף די וואס איך גלייך בעסער, על איזה מהם שירצה מיינט אז חביב איז בעסער אפילו במקום פון שבעת המינים. זאגט די הייליגע גמרא אמר עולא האט עולא געזאגט מחלוקת בשברכותיהן שוות, ווען די ברכות זענען גלייך, אין אנדערע ווערטער איך גיי דא בסך הכל מאכן איין ברכה, און די ברכה דארף פטר'ן די אנדערע, איז מיין שאלה וועלכע זאל איך נוצן כדי צו קענען פטר'ן די אנדערע, רבי יהודה סבר מין שבעה עדיף, ניץ. דער וואס איז פון די שבעת המינים אז דאס זאל פטר'ן די אנדערע ורבנן סברי מין חביב עדיף ניץ דער וואס איז חביב פאר דיר און דאס זאל פטר'ן די אנדערע אבל בשאין ברכותיהן שוות אויב דארף איך דא מאכן מ'דארף דא מורא'דיג מדייק זיין די עולם זאל אויסהערן אבל בשאין ברכותיהן שוות אבער ווען איך רעד פון צוויי מינים למשל צנון וזית א רעטעך מיט א איילבירט, כ'האב דא האדמה מיט א העץ, און ביי די ענד אוו די דעי גיי איך במילא מוזן מאכן צוויי ברכות, איז דברי הכל מברך על זה וחוזר מברך על זה, אז איינס פטר'ט נישט דעם צווייטן און איך דארף מאכן צוויי ברכות און יעצט איז שוין נישט דא קיין דין קדימה, ס'מאכט שוין נישט אויס, אונז האמיר אין קאפ, אונז זעמיר שוין לומדים, ווען אונז קעמיר די מסקנת הגמרא אונז ווייסמער ס'איז דא א דין קדימה, אז אפילו ווען דו האסט. צוויי ברכות, אמאל א א מזונות מיט א גפן מיט וואטעווער, איז דא דינים וועלכע איך זאל מאכן קודם, ווי די גמרא שטייט יעצט איז נישט דא אזעלכע דינים, ס'איז דא איין דין אז ווען איך דארף פטר'ן עפעס אנדערש, איך האב א שאלה וועלכע זאל איך נוצן כדי צו פטר'ן די צווייטע זאך, איז נעם די וואס איז מער חשוב, און מיין שאלה איז וועלכע איז מער חשוב, אבער א דין קדימה ביזדערווייל איז נישט דא. און כל זמן ס'איז מברך על זה וחוזר ומברך על זה, איך דארף דא ביי די ענד אוו די דעי ממילא מאכן צוויי ברכות, איז מיר נישט קיין נפקא מינה וועלכע איך מאך. סאו אין אונזער פאל פון צנון וזית, כ'קען אנהייבן מיט דעם צנון וואס דאס איז אדמה, אדער כ'קען אנהייבן מיטן זית וואס דאס איז א עץ, און ס'מאכט נישט אויס. מיתיבי גייט אונז די גמרא פרעגן פון א ברייתא היו לפניו צנון וזית, אז א מענטש האט א צנון וואס דאס איז א רעטעך וזית, און א איילבירט מברך על הצנון ופוטר את הזית. דא שטייט בעצם צוויי חידושים, איינס שטייט אז די צנון וואס איז אדמה קען פטר'ן די זית, וואס אונז האמיר דאך געהאט א כלל, ווי די גמרא פארשטייט יעצט אין די הוה אמינא, אונז האמיר דאך א כלל אז איך מאך אדמה, אויב האב איך געמאכט אדמה אויף א עץ איז בדיעבד בין איך יוצא, סאו דא קען איך עס אויך נוצן, אויב האב איך געמאכט די אדמה אויף די. אויב האב איך געמאכט די אדמה אויף די אויף די צנון און פטר איך די זית פארוואס זאגסטו מיר אז ווען ס'איז שניי מינים דארף איך אייביג מאכן א אנדערע ברכה זעסט דאך קלאר דא אין די ברייתא אז איך קען מאכן אדמה אויף די צנון און פטר'ן די זית? זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן דו קענסט מיר דא נישט ברענגען א ראיה כשהצנון עיקר דא רעדט מען אינגאנצן א אנדערע פאל דא רעדט מען א מענטש ער וויל עסן צנון ער וויל עסן רעטעך די רעטעך איז אים זייער שארף איז דארף ער צועסן אביסל זיתים צו בארואיגן דעם צנון, און אויף דעם האבן מיר א יסוד אז כל שהוא עיקר ועמו טפלה, האבן מיר שוין געהאט דערמאנט אויבן אויף דף ל"ה, אז ווען איך רעד פון א עיקר און איך האב צו דעם א טפלה איז אוודאי גיי איך אייביג מאכן די ברכה אויף די עיקר, ממילא דא קומט נישט אריין אונזער שאלות צו חוזר מברך אדער אינו חוזר מברך וכו', פארוואס? ווייל מ'רעדט דא פון א אנדערע סארט. פון א אנדערע סארט מצב וואס א מענטש עסט דער עיקר און צו דעם עסט ער די טפל, פרעגט די גמרא, אי הכי אימא סיפא, ווי שטימט די סיפא, רבי יהודה אומר רבי יהודה דינגט זיך און ער זאגט מברך על הזית אז דו מאכסט יא די ברכה אויף די זית ווען דו עסט דא צנון וזית שהזית ממין שבעה, פרעגט די גמרא וכי לית ליה לרבי יהודה הא דתנן כל שהוא עיקר ועמו טפלה, מברך על העיקר ופוטר את הטפלה. האלט דען רבי יהודה נישט די הלכה? ווי קענסטו זאגן אז רבי יהודה זאגט איך זאל דא גיין מיטן זית ווען דער צנון איז די עיקר? איי וכי תימא הכי נמי אז ער לערנט נישט די יסוד דלית ליה אז ער האלט נישט אז איך דארף גיין מיטן עיקר והתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא דאס איז די צווייטע די נעקסטע ברייתא נאך די פריערדיגע ברייתא רבי יהודה אומר אם מחמת צנון בא הזית שמועסט ער קלאר אויס אויב די גאנצע סיבה פארוואס איך עס דא זיתים איז צו בארואיגן די שארפקייט פון די צנון איז מברך על הצנון ופוטר את הזית זעסטו קלאר אז ער לערנט אז איך מאך יא די ברכה אויפן עיקר און די און די טפל גייט פטור ווערן אנדערע ווערטער פון דאס וואס ער שמועסט אויס פון דאס וואס רבי יהודה שמועסט אויס אם זעסטו קלאר אז די רישא וואס זאגט די מאן דאמר די רישא וואס זאגט אז איך מאך א ברכה אויפן צנון און ס'פטר'ט די זית רעדט נישט ווען די צנון איז עיקר ווייל דאס שמועסט דאך רבי יהודה אויס, זאגט די גמרא ביסט גערעכט לעולם בצנון עיקר עסקינן, בעצם אונזער ריישא רעדט זיך יא בצנון עיקר וועגן דעם מאך איך די ברכה אויפן צנון און ס'פטר'ט די זיתים, וכי פליגי רבי יהודה ורבנן במילתא אחריתא פליגי, די מחלוקת רבי יהודה ורבנן רעדט זיך שוין פון עפעס אנדערש וחסורי מחסרא והכי קתני מען דארף צולייגן ווערטער לאמיר יעצט זעהן די נייע וועג וויאזוי די גמרא גייט אפלערנען די ברייתא איז די ערשטע הלכה איז היו לפניו צנון וזית א מענטש האט

אז אונז לערנען מיר אז איך דארף מאכן צוויי ברכות און די צנון גייט נישט פטר'ן די זית, ושני מינין בעלמא שברכותיהן שוות, ווען כ'האב צוויי מינים וואס זענען יא גלייך, נישט קיין צנון וזיתים, נאר למשל עפלעך מיט מיט עפלעך מיט זיתים, מברך על איזה מהם שירצה, דארט קען איך מאכן וועלכע ברכה איך וויל, און איך קען גיין, אין אנדערע ווערטער איך קען גיין מיט חביב, ורבי יהודה אומר, מברך על הזית, אז אין אזא פאל. דארף איך מאכן א ברכה אויף די זיתים שהזית ממין שבעה דאס איז די זעלבע מחלוקת ווי אונז האבן געהאט אין די משנה און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור אם ירצה השם מארגן וועלן מיר עס נאכאמאל אביסל איבערגיין ווייל כ'פיל כ'האב עס אביסל געיאגט און ס'איז ממילא נוגע פארן המשך סאו ווער ס'איז אביסל אומקלאר וועט מארגן האבן נאך א טשענס בסייעתא דשמיא.